הפקח חייב וכו', אמר רב נחמן בר יצחק האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, דאס גייט ארויף אויף דער סיפא פון דער משנה, אין דער משנה שטייט בא אחר וליבה, האט רב נחמן בר יצחק געזאגט, מאן דתנא ליבה, דער וועלכער לערנט ליבה מיט א למד, לא משתבש, איז נישט קיין גרייז. און מאן דתנא ניבה, דער וואס ער לערנט מיט א נון, לא משתבש איז נישט קיין גרייז, מאן דתנא ליבה לא משתבש, דער וועלכער לערנט ליבה איז נישט קיין גרייז, דכתיב ווי שטייט, בלבת אש, זעה איך ביי אש שטייט מיט דעם לשון ליבה. דארט איז די טייטש בלבת אש אינמיטן פייער, מלשון לב איז די פלאם פייער, אבער איך זע ביי אש איז דא דאס לשון ליבה. מאן דתנא ניבה לא משתבש, דער וואס לערנט מיט א נון איז נישט קיין גרייז, דכתיב ווי שטייט בורא טוט באשאפן ניב דעם רעדן שפתים פון די ליפן, דאס ווארט ניב איז דא די טייטש רעדן, רש"י זאגט דאך אויף א ארט אז דער ענין פון נביא איז אויך דער זעלבע שורש פון ניב, נאר דעמאלט אויב ווען א מענטש רעדט טוט ער באוועגן מיט די ליפן און עס גייט ארויס א ווינט, איז ניבה פאסט זיך אויף רעדן און ס'איז אויכעט אויף דעם ווינט. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, ליבתה הרוח, כולן פטורין, דער ווינט האט עס אויפגעבלאזן, זענען אלע פטור. תנו רבנן, האבן מיר די רבנן געלערנט, ליבה וליבתה הרוח, ער האט געבלאזן די פייער און דער ווינט האט געבלאזן, אם יש בלבויו כדי ללבותו, אויב אין זיין בלאזן אליין אן דעם ווינט איז גענוג ס'זאל אויפבלאזן די פייער, חייב איז ער חייב. ואם לאו, אויב אין זיין בלאזן אליין וועט זיך נישט אויפבלאזן די פייער, פטור. פשט אין דער גמרא איז רש"י זאגט גארניט ניט, וועלן מיר לערנען תוספות, מ'מוז עס זאל לערנען פשט. ווי תוספות, גיט א קוק אין דער ערשטער תוספות, ליבה וליבתה הרוח אם יש בלבויו כדי ללבות חייב ואם לאו פטור, זאגט תוספות, בשאין ברוח בפני עצמו כדי ללבות מיירי, איך מוז זאגן אז דער ווינט אליין קען נישט אויפבלאזן. דאי בשיש בו כדי ללבות, אויב די ווינט אליין קען עס אויפבלאזן, קומט דאך אויס אז אפילו ווען דער מענטש זאל נישט בלאזן וועט זיך דאך אויך געווען אויפגעבלאזן. אויב אזוי אפילו כשיש בליבוי המלבה כדי ללבות, אפילו ער אליין קען אויפבלאזן, למה יתחייב, פארוואס זאל ער זיין מחויב, דבלאו איהו נמי, אן אים אויכעט, היה הולך ומזיק. אלא ודאי מוז זיך עס רעדן, כשאין ברוח כדי ללבות, ווייל, דער ווינט אליין קען נישט מאכן די פייער, הלכך דעריבער, כשיש בלבויו כדי ללבות, ער אליין קען מאכן די פייער, און דער ווינט אליין קען נישט מאכן, חייב המלבה איז ער מחויב, כי הוא עושה הכל, ער האט אלעס געמאכט, איי דער ווינט האט דאך אויך געהאלפן? נאר דהוה ליה ס'האט דעם זעלבן דין, כמו זה יכול וזה אינו יכול, למשל שבת אז איינער האט געטראגן ד' אמות אין רשות הרבים איז ער דאך חייב א חטאת, ווי וועט זיין צוויי האבן געטראגן צוזאמען, איז אויב ס'איז א שווערע זאך, ס'וועגט הונדערט פונט, איינער קען עס אליין טראגן. און דער זה יכול, ער קען עס אליין טראגן, וזה אינו יכול, און דער אנדערער אליין קען דאס נישט טון, דחשיב ווערט גערעכנט אינו יכול, דער וואס קען נישט אליין טון, מסייע שאין בו ממש בפרק המצניע, ממילא אז אין זיין לבויו איז דא אויפצובלאזן, און דער ווינט אליין איז נישט דא דער כח אויפצובלאזן, איז איז בין איך אים מחייב, ואם אין בלבויו כדי ללבות. אויב ער אליין קען נישט אויפבלאזן, אף על פי כאטש שגם ברוח אין כדי ללבות, כאטש אין ווינט איז אויך נישט פארהאנען די כח אליין אין ווינט אליין אויפבלאזן, פטור דלא מחייב משום אשו, מ'איז נישט מחויב וועגן אש, אלא אם כן עשה כל כך בפני עצמו, ער האט אזויפיל געמאכט אליין בלא סיוע הרוח אז דער מזיק זאל ווערן. אן די ווינט או דבר אחר אן אנדער זאך שיוכל להזיק ברוח מצויה אחר גמר המעשה שלו ער דארף מאכן שוין די פייער און נאכהער איז די רוח מצויה צוטראגט דעם מזיק דהכי משמע המבעיר את הבערה שבפני עצמו עשה את הבערה ער אליין האט געמאכט די פייער שיוכל להזיק ברוח מצויה.

קומט אויס אז דאס וואס שטייט דא און גמרא אז אויב ער אליין קען אויפבלאזן די פייער איז מען חייב, רעדט זיך ער אליין קען אויפבלאזן די פייער, אין זיין בלאזן איז דא דער כח ס'זאל ווערן א היזק, אבער דער ווינט אליין איז נישט דא דער כח. גיימיר צוריק צו די גמרא. פרעגט די גמרא, פארוואס האבן מיר געלערנט ואם לאו פטור, אז אויב ער אליין קען נישט אויפבלאזן, און דער ווינט אליין קען נישט אויפבלאזן, צוזאמען מיט דעם ווינט איז עס געווארן א פייער, איז ער פטור? אמאי, פארוואס זאל ער זיין פטור? ליהוי זאל עס האבן דעם דין כזורה, ווען איינער טוט ווינטשויפלען ורוח מסייעתו, און דער ווינט העלפט אים. איינס פון די אבות מלאכות אין שבת איז זורה. וואס הייסט זורה? מען נעמט נאכדעם ווי מען האט אויסגעדרעשעט, נאכדעם ווי מען האט אפגעטיילט די קערנדלעך פון דער שטרוי, איז אויסגעמישט צוזאמען די קערנדלעך מיט די פלעווע, מיט די שאלן, טוט מען דאס ווארפן אויבן. און דער ווינט טוט אוועקבלאזן די מוץ אביסל ווייטער, און די קערנדלעך פאלן אראפ פריער, דאס איז די מלאכה פון זורה, איז ער אליין אן א ווינט, לו יצויר ער וועט עס מאכן אין א שטוב, איז דאך גארנישט. קומט דאך אויס די מלאכה ווערט געמאכט מיט אים, מיט דעם ווינט צוזאמען, ווערט עס אנגערופן אום שבת א מלאכה, פארוואס איז דא אויך זאגן מיר אז עס ווערט נישט גערעכנט ווי ער איז א מזיק, אזוי ווי דארט איך בין מצרף דעם ווינט צו זיין טאן זאל איך דא אויך מצרף זיין. אמר אביי האט אביי געזאגט, הכא במאי עסקינן, דאס וואס דא שטייט. ואם לאו פטור, אז אויב ער מיט דעם ווינט צוזאמען האבן געבלאזן איז מען פטור, רעדט זיך כגון שליבה מצד אחד, ער האט געבלאזן אין איין זייט, ולבתו הרוח מצד אחר, ווי תוספות לערנט אזוי, ביידע האבן געבלאזן דער זעלבע ריכטונג, לאמיר זאגן צו צפון זייט, נאר ער האט געבלאזן א העלפט פון די מדורה, און דיע העלפט וואס ער האט געבלאזן האט דער ווינט נישט געבלאזן, און דער ווינט האט געבלאזן די אנדערע העלפט, ווען ער אליין זאל געווען בלאזן א העלפט פון דער מדורה וואלט גארנישט נישט געווען, ווען דער ווינט זאל געווען בלאזן דיע העלפט וואלט אויך גארנישט נישט געווען, נאר ווייל די פייערן ווערן באהאפטן צוזאמען ווערט א גרעסערע פייער און ס'איז מזיק. אויב אזוי איז דאס נישט גלייך צו זורה ורוח מסייעתו, ווייל דארטן זורה ורוח מסייעתו דיע זאך וואס ער טוט, און דיע טייל וואס ער טוט העלפט די ווינט, אבער דא אויב ער טוט נאר דיע זייט וואס ער בלאזט, דארט בלאזט נישט די ווינט. רבא אמר רבא זאגט, כגון שליבה ברוח מצויה. ווען ער האט געבלאזן איז געווען א פלעינע ווינט, און מיט דעם רוח מצויה וואלט זיך די פייער נישט געווען פונאנדערגעברענט, ולבתו הרוח ברוח שאינה מצויה, נאכער איז געקומען א שטורעם ווינט וואס אים איז דעמאלט נישט איינגעפאלן. דעריבער זאגן מיר אז ער איז פטור ווייל ער האט נישט געוואוסט עט קומען א רוח שאינה מצויה, ווי עט אבער זיין אז ער האט געבלאזן צוזאמען מיט דעם רוח מצויה דעמאלט וועט ער זיין חייב, איך זאג נישט אז ער מוז מאכן אליין דעם מזיק, אפילו דער ווינט העלפט אים צו מאכן דעם מזיק איז ער חייב אזוי ווי בזורה. א דריטע תירוץ, רב זירא אמר, רב זירא זאגט, כגון דצמרה צמורי, נישט מען מיינט ער האט געבלאזן, נאר ער האט געאטעמט, דער סדר איז ווען מען אטעמט אזוי גייט ארויס אביסל ווינט, איז אזוי, אויב מיט זיין אטעמען אליין. קען מען מאכן ס'זאל ווערן א פייער איז ער חייב, און אויב נישט, כאטש דער ווינט העלפט אים, איז ער נישט חייב. וואס איז דער חילוק? שטענדיג ביי זורה ורוח מסייעו איז עס ווערט עס גערעכנט אויף אים, אבער דא אויך זאגט תוספות, אים פאלט נישט איין אז דער ווינט זאל זיך מצרף זיין צו זיין אטעמען, ווייל פון זיין אטעמען קומט ארויס ווארימע לופט, און דער ווינט מאכט קאלטע לופט, פאלט נישט איין א מענטש אז ביידע צוזאמען זאלן זיך מצרף זיין ס'זאל מאכן דעם פייער, דעריבער איז ער פטור מדיני אדם. רב אשי אמר, רב אשי זאגט, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, לויט די פריערדיגע אלע תירוצים איז דאך אויסגעקומען, אז לו יצוייר אז ער מיטן ווינט צוזאמען מאכן די פייער וואלט ער געווען חייב, נאר דא די גאנצע זאך ס'דא א סיבה פארוואס ער איז פטור, אבער רב אשי זאגט ווען ער בלאזט צוזאמען מיט דעם רוח מצויה איז ער אויכעט פטור. איי דו זעסט דאך ביי שבת זורה ורוח מסייעתו איז חייב כי אמרינן ווען זאגן מיר זורה ורוח מסייעתו הייסט א מלאכה הני מילי לענין שבת דאס איז נאר לגבי שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה ביי שבת איז דא א ענין א מענטש וויל טוהן א מלאכה און ער האט געטאן א מלאכה איז דא אויף דעם א חיוב און די מלאכה פון זורה שטעלט זיך אזוי אויס מיט דעם ווינט איז געווארן אפגעטון זיין מלאכה דעריבער איז חייב אבל הכא אבער דא הא לגבי א מזיק אויב ער אליין מאכט נישט די פייער גרמא בעלמא הוא איז עס נאר א גורם, און גרמא בנזקין פטור. זאגט די משנה, השולח את הבערה, איינער האט געמאכט א פייער, ואכלה עצים, די פייער האט פארברענט האלץ, או אבנים אדער שטיינער, או עפר אדער ערד, וואס הייסט פייער פארברענט ערד? ער האט געהאט געאקערט, האט די פייער אויסגעטריקנט דעם אקער. חייב. איז דער וועלכער איז געוועזן דער שולח את הבערה חייב, שנאמר שטייט אין פסוק כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה, ס'וועט ווערן פארברענט.

גמרא, אמר רבא האט רבא געזאגט, למה לי דכתב רחמנא, פארוואס האט מיר די תורה געשריבן קוצים, גדיש, קמה ושדה, וואס ווערט דערמאנט אז דער היזק איז געוועזן אין פיר זאכן, אדער קוצים אדער גדיש אדער קמה אדער שדה, צריכי, איך דארף אלע האבן, דאי כתב רחמנא קוצים. זאל מען נאר שטיין קוצים, הוה אמינא וואלט איך געזאגט קוצים הוא דחייב רחמנא, ווען די פייער טוט פארברענען קוצים האט די תורה מחייב געווען, משום דשכיח אש גבייהו, דארטן איז שכיח פייער, מענטשן זענען נישט אזוי געווארנט דא וואו ס'דא דערנער. דעריבער איז שכיח דפשע, ס'איז שכיח מען האט פושע געווען, דעריבער וואס זאגט די תורה וועט באצאלן, וועט דער מענטש נישט פושע זיין, אבל גדיש דארט וואו ס'איז דא תבואה דלא שכיח אש גבייהו, דארטן היט מען זיך דאך, מ'האט דאך מורא ס'וועט זיין א גרויסער שאדן, ולא שכיח דפשע. באט וואו איז דאך נישט שכיח מען זאל פושע זיין, אימא וואלט איך געוואלט מיינען לא, איז מען נישט חייב, ווייל אויב ס'איז געשעהן א פייער וואלט איך געזאגט ער האט זיכער נישט געוואלט נאר עס איז א אונס איז געשעהן, דארף מען מיר דערציילן אז ביי גדיש איז מען אויך חייב? ואי כתב רחמנא גדיש, די תורה זאל מען שרייבן גדיש, און קוצים זאל מען ניט שטיין, הוה אמינא וואלט איך געזאגט גדיש חייב רחמנא, ביי גדיש האט די תורה מחייב געווען משום דהפסד מרובה היא, ווייל ס'איז א גרויסער שאדן מיט תבואה, אבל קוצים דהפסד מועט, ווען די פייער מאכט א קליינעם שאדן, אימא לא, וואלט איך געוואלט מיינען איז מען נישט חייב, דארף מען דער פסוק שרייבן אויכעט קוצים, קמה למה לי. וואס שטייט מה קמה? מה קמה, אזוי ווי שטענדיקע תבואה בגלוי איז אפגעדעקט, אף כל בגלוי, מ'איז מחויב נאר ווען די פייער מאכט שאדן א אפגעדעקטע זאך, ווי איז אבער טמון, א זאך וואס איז געווען באהאלטן אין דעם גדיש, איז ער פטור. ולרבי יהודה דמחייב אנזקי טמון באש, רבי יהודה וואס ער זאגט אויף טמון איז מען אויכעט, קמה למה לי, וואס דארף איך האבן דעם קמה, לרבות גייט מען מרבה זיין כל בעלי קומה, אלע זאכן וואס זענען שטענדיגע זאכן, רש"י זאגט בעל חיים, אילנות איז מען חייב. פון דעם פסוק וואלט איך נישט געוואוסט, איך וואלט נאר געמיינט קוצים, איך וואלט נאר געמיינט גדיש, דאס איז דאך זאכן וועלכע זיי זענען מטלטלין, זענען נישט באהאפטן צו דער ערד, אבער א בהמה צי בעל חיים וואלט איך נישט געוואוסט. פרעגט די גמרא, ורבנן, די רבנן וואס זיי דארפן האבן דעם קמה, צו זאגן מה קמה בגלוי אף כל בגלוי, לרבות כל בעלי קומה מנא להו, פון וואנעט ווייסן זיי מרבה זיין אלע בעלי קומה דער דין אז וואס? חייב. נפקא להו, זיי לערנען עס אפ מאו הקמה פון דעם או ורבי יהודה, אז רבי יהודה ווייסט שוין די בעלי קומה פון הקמה, וואס טוט ער מיט דעם או? או מיבעי ליה לחלק, דעם או דארף ער האבן פאנאנדערטיילן, איך קען מיינען ס'זאל ניט שטיין קיין או, אז ווען איז ער חייב? דווקא ונאכל גדיש און קמה ביידע צוזאמען. פרעגט די גמרא ורבנן, די רבנן וואס זיי דארפן האבן דעם או, אפלערנען פון דעם אויף בעלי קומה איז מען חייב, לחלק מנא להו, פון וואנעט ווייסן זיי פונאנדערטיילן? נפקא להו זיי לערנען עס אפ, מאו השדה עס איז דא נאך א או, פון דעם ערשטן או הקמה לערנען זיי אפ, בעלי קומה איז חייב, און פון דעם אנדערן או זאגט מען לחלק. ורבי יהודה, רבי יהודה ווייסט דאך שוין לחלק פון דעם ערשטן או, וואס טוט ער מיט דעם צווייטן או? איידי דכתב רחמנא או הקמה, די תורה האט דאך מיר געדארפט שרייבן דעם או ביי קמה לחלק, כתב שרייבט מיר דער פסוק או השדה. שדה למה לי, וואס דארף מיר שטיין שדה לאתויי, דאס גייט מיר מרבה זיין אז דער שאדן איז געווען אין פעלד אליין, לחכה נירו אז די פייער האט אויסגעטריקנט דעם אקער וסכסכה אבניו און זי האט אפגעזענגט די שטיינער, איז ער אויכעט חייב, דאס זאג איך השדה אין פעלד אליין. אויך אין פעלד האט עס געמאכט א שאדן, וואס דאס איז דאך נישט דער עיקר נזק האש, דער עיקר נזק האש איז דאך אז ס'פארברענט א זאך, נאר אפילו אין פעלד אליין לחכה נירו ווייס איך שוין פון דעם אויך וסכסכה אבניו. פרעגט די גמרא, ולכתוב רחמנא שדה, אז ס'וועט מיר שטיין שדה, זאל מיר די תורה שרייבן שדה ולא בעי הנך, וועל איך וויסן מ'איז מחויב אלעס וואס איז דא אין פעלד, גדיש און און קוצים און קמה אלעס זאגט די גמרא צריכא שדה אליין איז נישט גענוג דאי כתב רחמנא שדה אז ס'זאל נאר שטיין שדה הווא אמינא וואלט איך געזאגט מה שבשדה אין די תבואה וואס איז דא אין פעלד איז מען טאקע מחייב אבער מידי אחרינא לא אבער אויב דער שאדן איז אין דעם פעלד אליין לחכה נירו דאס וואלט איך נישט געוויסט. קא משמע לן, יעצט דא אז איך האב שוין מרבה צו זיין די זאכן דעם גדיש און קמה, דעמאלט ווייס איך צו זאגן אז דער שדה גייט ארויף, אז דער שאדן איז געווען אין פעלד אליין, לחכה נירו. רשי. אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, אין פורענות באה לעולם, ס'קומט נישט קיין שטראף אויף דער וועלט, אלא בזמן שרשעים בעולם, נאר דעמאלט ווען ס'איז דא אויף דער וועלט רשעים, ואינה מתחלת, און די שטראף הייבט זיך נישט אהן, אלא מן הצדיקים תחילה, פון אנפאנג פון צדיקים, שנאמר שטייט אין פסוק, כי תצא אש. ומצאה קוצים, און נאכדעם שטייט ונאכל גדיש, איז דא דא א שינוי, ס'האט געדארפן שטיין כי תצא אש ונאכל קוצים או גדיש, וואס שטייט ביי קוצים שטייט ומצאה, צו טרעפן, זאגן מיר, אימתי אש יוצאה, ווען גייט ארויס א פייער א פורעניות, בזמן שקוצים מצויים לה, אז ס'איז דא קוצים רשעים.

תנא רב יוסף האט רב יוסף געלערנט מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק ביי מכת בכורות שטייט ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו קיינער זאל נישט ארויס גיין פון די טיר פון זיין הויז עד בוקר ביז אינדערפרי כיוון שניתן רשות למשחית אז דער משחית האט רשות אינו מבחין טוט ער נישט פונאנדערציילן בין צדיקים לרשעים. ולא עוד, נישט בלויז דאס, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, ער פאנגט אן ביי צדיקים, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, והכרתי איך וועל פארשניידן ממך פון דיר צדיק ורשע, ווערט פריער דערמאנט צדיק. אבער דארט איז נישט קיין ראיה פון דעם, ווייטער דערמאנט. בכי רב יוסף, האט רב יוסף געוויינט כולי האי נמי לאין דומין? די צדיקים זענען גלייך ווי גארנישט, אז זיי זענען די ערשטע ביי די שטראף. אמר ליה אביי, האט אביי אים געזאגט, טיבותא הוא לגבייהו, דאס איז א טובה פאר זיי, אז זאלן נישט זען די שלעכטס וואס קומט שפעטער אויף דער וועלט, דכתיב שטייט אין פסוק, כי מפני הרעה נאסף הצדיק, דער צדיק ווערט. איינגעזאמעלט, ער גייט אוועק פון דער וועלט מפני הרעה, איידער עס קומט די שלעכטס, ער זאל נישט זען די שלעכטס. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פאר רב'ן, לעולם יכניס אדם בכי טוב, ווען איינער איז אין וועג, זאל ער אריינגיין אין דער שטאט וואו ער וויל נעכטיגן, זאל ער אריינגיין בכי טוב, ווען ס'איז נאך לעכטיג, רש"י זאגט בכי טוב מיינט מען נישט ס'איז נאך לעכטיג, נאר ווען די זון טוט נאך שיינען, ער זאל נישט ווארטן ביז עס ווערט טונקל, ויצא בכי טוב, צומארגנס אינדערפרי ווען ער וויל פארלאזן די שטאט, זאל ער ווארטן ביז וואנען עס ווערט ליכטיג. לכאורה האט זיך געדארפן פריער שטיין יצא בכי טוב נאך דעם יכנס, ווייל פריער גייט זיך דער מענטש ארויס פון דער שטאט, נאכער קומט ער דארטן אריין, זאגט תוספות מען טרעפט עס אסאך אזעלכע ערטער, למשל די גמרא זאגט בין השמשות כהרף עין, דער בין השמשות צווישן טאג און נאכט איז ווי א מאך מיט דעם אויג, זה נכנס וזה יוצא, וועלכעס דארף קומען פריער? פריער דארף קומען יוצא, און אזוי איז דער סדר. שנאמר שטייט אין פסוק ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, דבר בעיר, אז אויב אין דער שטאט איז דא א דבר, א מגיפה, כנס רגליך, זאלסטו ארייננעמען דיינע פיס, זאלסט נישט ארויסגיין אינדרויסן, שנאמר שטייט אין פסוק, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, פון וואנעט איז דאס די ראיה? לכאורה איז דאך סותר איין דרשה די צווייטע דרשה, פריער האב איך דאך געזאגט אז דער טעם פון דארטן איז פארוואס זאל מען נישט ארויסגיין. וועגן בכי טוב, פון וואנעט די ראיה דער טעם איז לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר וועגן בכי טוב, אפשר איז דער טעם פון דעם ווייל דעמאלט איז געווען דבר בעיר, אזוי ווי די גמרא האט געזאגט פריער עמוד א' אז ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, כיוון שניתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, פון וואנעט איז די ראי' די צוויי דרשות וואס איינס איז נישט אפהענגיג אין דעם אנדערן, איז דער מהרשא זאגט אז די דיוק וואס מיר האבן פריער געלערנט בכי טוב, דאס לערן איך אפ פון דעם ווארט עד בוקר, אויב מען זאל נישט ארויסגיין וועגן דעם משחית, ווען איז געוועזן מכת בכורות ווען? דאס איז דאך געווען בחצות, האט מען דאך געקאנט ארויסגיין נאך חצות. און פארוואס זאגן מיר עד בוקר? און פון דעם א ראיה דיכנס אדם בכי טוב, צוויי לימודים איז דא פון דעם, מען זאל נישט ארויסגיין איש מפתח ביתו וועגן משחית, און דאס וואס עד בוקר דאס איז בכי טוב. ואומר, נאך שטייט א פסוק, לך עמי, גיי מיין פאלק. בא בחדריך, קום אין דיינע רומס, וסגור דלתך, און פארשליס די טיר בעדך פאר דיר. ואומר, נאך שטייט אין פסוק, מחוץ תשכל חרב, אינדרויסן טוט פארווארפן די שווערד חרבו של מלאך המוות, ומחדרים אימה. האב איך דא דערמאנט אויף דעם אז ווען ס'איז א דבר מ'זאל זיין אין שטוב דריי פסוקים. פרעגט די גמרא מאי ואומר, וואס דארף איך האבן דריי פסוקים? וכי תימא אויב די וועסט וועלן זאגן הני מילי בליליא, ביינאכט זאל איך נישט זיין אינדרויסן, דארטן רעדט זיך דאך די ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר רעדט זיך דאך ביינאכט, ביינאכט איז די זמן וואס די משחיתים זענען שולט, אבל ביממא לא, אבער בייטאג זאל מען נישט זיין אין שטוב, תא שמע לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך, וואס דא ווערט רעדט זיך עס נישט בלויז ביינאכט, ס'רעדט זיך בייטאג אויכעט. וכי תימא אז די וועסט זאגן הני מילי, ווען זאג איך מ'זאל זיין אין שטוב, היכא דליכא אימה מגואי, אינעווייניג אין שטוב איז נישטא קיין מורא, אבל היכא דאיכא אימה מגואי, דארטן ווי אין שטוב איז אויך דא די מורא כי נפיק אז מען גייט ארויס יתיב מען זיצט ביני אינשי צווישן מענטשן בצוותא בעלמא באהעפטונג טפי מעלי איז בעסער אזוי דעריבער וואלט איך געוואלט מיינען אז אויב מחדרים אימה זאל מען זיין אינדרויסן תא שמע מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה, אף על גב כאטש דמחדרים אימה, אבער מחוץ תשכל חרב, דאס הייסט אזוי, דא איז דאך נאר ווי מען זאגט אימה, און דארט איז דאך דא חרב. רבא בעידן ריתחא, רבא אין דער צייט פון כעס, אין דער צייט ווען ס'איז געווען א דבר. הוה סכר כוי האט ער פארמאכט די פענסטער, דכתיב שטייט אין פסוק כי עלה מות בחלונינו. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט רעב בעיר אז ס'איז דא א הונגער אין שטאט, פזר רגליך, שפרייט אויס דיינע פיס, גיי אוועק אין א אנדער ארט, אנדער שטאט, צי אנדער לאנד, און דער מהרשא זאגט, כאטש פריער איז דאך געשטאנען אין גמרא, דבר בעיר כנס רגליך, מיינט מען נישט דארט צו זאגן מען זאל נישט אוועק פארן, זיכער אז ס'איז דבר בעיר זאל מען אוועק פארן, נאר ער מיינט צו זאגן אויב די ביסט דא אין שטאט זאלסטו נישט זיין אינדרויסן, נאר זאלסט זיין אין שטוב. שנאמר שטייט אין פסוק ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם ואומר נאך שטייט אין פסוק דאס איז ביי די פיר מצורעים וואס זיי האבן זיך געפונען און זיי האבן נישט געטארט אריין גיין אין מחנה ישראל און זענען געווען זייער הונגעריג ווערט דארט דערמאנט אין פסוק אז זיי האבן געזאגט צווישן זיך אם אמרנו נבוא העיר אויב מיר וועלן זאגן מיר ווילן קומען אין שטאט והרעב בעיר ומתנו שם. זעה איך פון דארטן אויכעט אז ס'איז א הונגער גייט מען זוכן עסן, מאי ואומר וואס ברענג איך אראפ דעם צווייטן פסוק, וכי תימא עסט וועלן זאגן הני מילי היכא דליכא ספק נפשות, אויף דעם ארט וואו איך קום עט נישט זיין קיין ספק נפשות זאל איך אהין גיין, אבל היכא דאיכא ספק נפשות לא זאל איך נישט אוועקגיין פון דעם ארט, תא שמע דארטן ביי די ארבעה אנשים מצורעים שטייט לכו ונפלה אל מחנה ארם, דער אויספיר פון פסוק איז זיי האבן באשלאסן זאלן אריינגיין אין מחנה ארם, אם יחיונו נחיה, איז זעהט זיך דאך פון דעם אז בשעת רעב זאל מען גיין אויף אזא'ן ארט, וואס אפילו אויף דעם ארט איז אויך פארהאנען ספק נפשות, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט דבר בעיר אל יהלך אדם באמצע הדרך, ווען ס'איז א מגפה אין שטאט זאל א מענטש נישט גיין אינמיטן וועג, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים, אינמיטן וועג מיינט מען דא אינמיטן ווי מענטשן גייען, דכיון דיהיבא ליה רשותא, ער האט דאך יעצט רשות, מסגי להדיא, גייט ער ווי א בעל הבית, גייט ער ווי מען גייט, דעריבער זאל א מענטש דעמאלט גיין אין א זייט, שלום בעיר, דעמאלט ווען אין שטאט איז שלום. אל יהלך בצידי דרכים, זאל א מענטש נישט גיין אין א זייט, דכיון דלית ליה רשותא, ווייל ער האט נישט קיין רשות דער מלאך המוות, מחבי חבויי ומסגי, טוט ער גיין ווי מען זאגט אין זייטיגע ערטער באהאלטן. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט דבר בעיר אל יכנס אדם יחיד לבית הכנסת, זאל א מענטש נישט אריינגיין אין שול, שמלאך המוות מפקיד שם כליו, ער טוט דארט באהאלטן זיינע כלים, והני מילי, וועלכע שול מיינט מען וואס דער מלאך המוות האט דארט די ארט? היכא דלא קרו ביה דרדקי, וואס קינדער לערנען דארטן נישט, ולא מצלו ביה עשרה, ס'איז דארט נישטא קיין מנין. איז אזא'ן שול איז עס פאר וועמען איז דאס פאר מלאך המוות תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט כלבים בוכים די כלבים וויינען מלאך המוות בא לעיר איז עס א סימן דער מלאך המוות איז דא כלבים משחקים זיי לאכן אליהו הנביא בא לעיר והני מילי דאס איז געזאגט געווארן דלית בהו נקבה אז ס'איז נאר כלבים זכרים אבער דארט וואס ס'איז דא נקבה וועגן נקבה זענען זיי שוחקים. יתיב רב אמי ורב אסי קמיה דרבי יצחק נפחא, רב אמי און רב אסי זענען געזיצן פאר רבי יצחק נפחא, מר אמר, איינער האט געזאגט לימא מר שמעתתא, זאג אונז א הלכה, און מר אמר ליה, לימא מר אגדתא, דער אנדערער האט געזאגט זאג אן אגדה, פתח למימר אגדתא האט ער אנגעהויבן צו זאגן אן אגדה, ולא שביק מר, האט דער אנדערער נישט געלאזט זאגן. פתח למימר שמעתתא ער האט אנגעהויבן צו זאגן הלכה ולא שביק מר האט דער אנדערער נישט געלאזט אמר להם האט ר' יצחק נפחא צו זיי געזאגט אמשול לכם משל איך וועל אייך געבן א משל למה הדבר דומה צו וואס דאס איז גלייך לאדם שיש לו שתי נשים איינער האט צוויי פרויען אחת ילדה איינע א יונגע ואחת זקנה איינע אלטע. ילדה די יונגע מלקטת לו טוט אים ארויסרייסן לבנות די ווייסע האר, זי וויל ס'זאל נאר בלייבן די שווארצע האר אז ער זאל זיין יונג, זקנה די אלטע מלקטת לו טוט אים ארויסרייסן שחורות די שווארצע האר, נמצא קומט אויס קרח מכאן ומכאן, ער איז אויסגעפליקט פון די ווייסע פון די שווארצע, די זעלבע זאך מיט אייך, איך קען נישט זאגן נישט קיין הלכה און איך קען נישט זאגן נישט קיין אגדה. אמר להן, האט ער געזאגט צו זיי, אי הכי אויב אזוי, אימא לכו מילתא, איך וועל זאגן צו אייך א זאך, דשויא לתרווייכו, וואס דאס איז גוט פאר אייך ביידע, די זאך איז אי אגדה און אי הלכה אין איין זאך, וועט איר ביידע באשטיין אויף די זאך. שטייט אין פסוק כי תצא אש, ס'וועט ארויסגיין א פייער, ומצאה קוצים. תצא מיינט מען מעצמה, פון זיך אליין. וואס הייסט פון זיך אליין? ווייל מפי עליון לא תצא הרעות וטובות, דאס וואס מ'זינדיגט און מ'קומט שטראף, און רשי טייטשט דארט אפ אין איכה, מפי עליון לא תצא הרעות וטובות, אז ווען א מענטש טוט אן עבירה, איז די עבירה אליין שטראפט דעם מענטש. גיט א קוק, ס'איז דא צווייערליי עונשים, איינער האט געשטעלט די קאר וואו מען טאר נישט שטעלן, ער באקומט א טיקעט, א עונש. אמאל איז פארהאנען איינער האט געגעסן פארדארבענע פלייש און ס'האט אים פארשאדט דעם מאגן, איז עס אויך ווי מען זאגט ליידט ער דער מענטש. ס'איז א חילוק פון דעם ביז דעם, דארט איז א עונש וואס מען דארף באצאלן שטראף פאר דעם וואס האט זיך נישט אויפגעפירט מען האט געשטעלט די קאר ווי מען דארף נישט, אבער די דאס אבער וואס מען עסט אלטע פלייש ווי מען פארדארבט די מאגן, דאס ליגט בטבע פון דעם אלטן פלייש אז דאס זאל מזיק זיין דעם מענטש, אז רשי זאגט דארט אין איכה מפי עליון לא תצא הרעות איז די טייטש, אז דאס ווערט אליין באצאלט די עונש לעושי הרע, ווייל עס ליגט א כח אין דעם רע צו זיין אז דאס זאל ברענגען אויף אים דעם עונש. האב איך עס אמאל דערמאנט דאס די גמרא זאגט דאך יסורין ממרקין עוונותיו של אדם, וואס איז די טייטש ממרקין? ממרקין איז די טייטש עס טוט ארויסנעמען, דאס הייסט אז פון די עוונות שאפט זיך אין דעם מענטש די די די דער משחית וואס דאס ליגט אין דעם מענטש דאס זאל אים שטראפן, איז דא אויך די טייטש די תצא איז געוועזן מעצמה וואס מיר די מיר האבן דאס גורם געווען וואס מיר האבן געזינדיגט איז געווארן דער עונש, שלם ישלם המבעיר את הבערה, אמר הקדוש ברוך הוא דער אייבישטער זאגט עלי לשלם את הבערה איך דארף באצאלן די פייער שהבערתי וואס איך האב אנגעצינדן, גלייך ווי איך וואלט עס אנגעצינדן, אני הצתי אש בציון, איך האב אנגעצינדן א פייער אין ציון, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויצת אש בציון ותאכל, ס'האט פארברענט יסודותיה, די יסודות, ואני עתיד לבנותה באש, און איך וועל עס בויען מיט פייער. שנאמר ווי שטייט אין פסוק ואני אהיה לה חומת אש סביב איך וועל זיין צו איר א מויער פון פייער ארום ולכבוד אהיה בתוכה און צו כבוד וועל איך זיין אין איר, דאס הייסט אז פון די מכה אליין וואס די מכה איז דאך געווען אש פון דעם אליין איז די רפואה, שמעתתא אין דעם פסוק איז דא א הלכה. פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו, דער אנפאנג פון פסוק שטייט כי תצא, דאס הייסט פון זיך אליין איז ער אויסגעגאנגען, ער האט אנגעצינדט ביי זיך און דער פייער איז געגאנגען ערגעץ אנדערש, און ער ענדיגט בנזקי גופו שטייט שלם ישלם המבעיר, ס'ווערט גערעכנט ווי ער האט אנגעצינדט בידיים, לומר לך צו זאגן אשו משום חציו, אז דער חיוב פון אש איז דעם זעלבן דין ווי איינער ווארפט א חץ למרחק, כאטש ער איז דא און די חץ פאלט ווייטער איז ער מחויב, איז די זעלבע זאך ביי אש, ווערט עס גערעכנט אויף דעם מענטש, דאס וואס די פייער מאכט איז גלייך ווי ער טוט עס בידיים, צו מאי נפקא מינה צי אשו משום חציו. צו אשו משום ממונו איז מאי נפקא מינה. אויב מיר זאגן אשו משום חציו איז עס גלייך ווי אדם המזיק, און ווען ס'איז געוועזן במזיד אדער קרוב למזיד איז מען מחוייב פאר חוץ דעם נזק ארבעה דברים, אזוי זאגט דאך רשי דף כ ו עמוד א' סוף עמוד אז די ארבעה דברים איז מען מחוייב דווקא מזיד אדער קרוב למזיד. רשי, שטייט אין פסוק ויתאוה דוד, דוד האט געגלוסט, ויאמר האט געזאגט, מי ישקני מים, ווער וועט מיר געבן צו טרינקען וואסער מבור בית לחם אשר בשער. ויבקעו, האבן דורכגעשפאלטן שלשת הגבורים במחנה פלישתים, זיי האבן איינגעשטעלט זייער לעבן, וישאבו מים, זיי האבן אנגעשעפט וואסער מבור בית לחם אשר בשער. און דער פסוק פירט אויס ולא אבה לשתותם, דוד האט עס נישט געוואלט טרינקען, קען איך נישט טייטשן ער האט געוואלט וואסער, אויב ער איז דורשטיג, ער וויל וואסער, וואס מוז זיין בית לחם, און אויכעט וואס הייסט זיך איינשטעלן די לעבן די גיבורים זאלן גיין, ויבקעו, און אויכעט די ענדע שטייט האט עס נישט געטרינקען, נאר איך דארף טייטשן מים מיינט מען תורה, דוד האט געדארפן פרעגן א שאלה פון די סנהדרין, דאס איז די טייטש בשער די סנהדרין וואס די זענען זקני השער, מאי קא מיבעיא ליה, וועלכע שאלה האט ער געפרעגט, אמר רבא אמר רב נחמן, טמון באש קא מיבעיא ליה, ס'איז געווען א מעשה ביי אים אין דער מחנה אז די מענטשן האבן פארברענט א גדיש של ישראל, האט ער געדארפן פרעגן ווי איז די הלכה צו מען דארף באצאלן די כלים וואס זענען באהאלטן צו נישט, אי כרבי יהודה אז טמון איז חייב אי כרבנן, ופשטו ליה מען האט אים פושט געווען מאי דפשטו ליה וואס מען האט אים פושט געווען, רב הונא אמר האט די שאלה געווען א צווייטע זאך, גדישים דשעורים דישראל הוו, אין פסוק ווערט דאך דערמאנט ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, ס'איז געווען גדישים וואס האבן באלאנגט צו די אידן, דהוו מיטמרי פלשתים בהו, די פלשתים האבן זיך באהאלטן, וקא מיבעיא ליה ער האט געהאט א שאלה מהו להציל עצמו בממון חברו, און תוספות טייטשט מען מעג זיך זיכער מציל זיין במקום פיקוח נפש, נאר די שאלה איז צו ער דארף באצאלן, פון רשי סוף עמוד ב' ווייזט אויס אז די שאלה איז צו מעג זיך מציל זיין אפילו במקום פיקוח נפש, דער מהר"ץ חיות רעדט פון דעם, שלחו לו האט מען געשיקט צו אים אסור להציל עצמו בממון חברו, מען טאר זיך נישט ראטעווען בממון חברו, אבל אתה מלך אתה דו ביסט א מלך, און מלך פורץ לעשות לו דרך, ער קען מאכן פאר זיך און פאר זיינע מענטשן א דרך, ואין מוחין בידו. קיינער קען אים נישט צוריקהאלטן. ורבנן ואיתימא רבה בר מרי אמרו אז די שאלה איז געווען א צווייטע, גדישים דשעורים דישראל הוו, ס'איז געווען גדישים פון גערשטן וואס האט באלאנגט צו די אידן, און גדישים דעדשים דפלשתים, און ס'איז געווען גדישים פון ארבעס האט באלאנגט צו די פלשתים, וקא מיבעיא להו האבן זיי געהאט דיע שאלה מהו ליטול גדישים של שעורים דישראל ליתן לפני בהמתו, צו מען מעג נעמען די גדישים וואס ס'באלאנגט צו די אידן אז מען זאל דאס געבן פאר די בהמות על מנת לשלם גדישים של עדשים דפלשתים, נאכער וועט מען אפצאלן מיט דיע גדישים פין די עדשים וואס באלאנגט צו די פלשתים. א מאכל פין א בהמה איז שעורים, איז דא דאך נאך בעסער, מ'עט דאך אפצאלן מיט די עדשים, וואס די עדשים קאסטן דאך אסאך מערער, וואזשע איז דא די שאלה צו קען איך נעמען א זאך צו ביי איינעם און איך וועל שפעטער אים אפצאלן נאך מער ווי עס קומט אים צו, איז דא אין דער זאך א חשש פון גזילה צו נישט? ס'איז דא צוויי פסוקים, אין דברי הימים שטייט אז דער חלק איז געווען מלא שעורים, אין שמואל שטייט אז ס'איז געווען דער חלק מיט עדשים, דעריבער געפעלט אים צו זאגן אז די שאלה איז געוועזן א שאלה וואס איז פארבינדן אי מיט שעורים אי מיט עדשים, מ'זאל אוועקגעבן די שעורים באצאלן מיט עדשים. שלחו ליה האט מען געשיקט צו אים, חבול ישיב רשע דער רשע גיט צוריק א משכון, גזילה ישלם, דער רשע באצאלט אמאל צוריק וואס ר'האט געגזל'ט, אזוי שטייט אין פסוק, הייסט עס אף על פי שגזילה משלם, אפילו ער באצאלט שפעטער די גזילה, רשע איז ער נאך א רשע, אבל אתה מלך אתה, דו ביסט א מלך, און מלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוחין בידו, דעריבער קאנסטו גיין נעמען דיע גדישים פון שעורים און אפצאלן מיט די גדישים פון עדשים, פרעגט די גמרא, בשלמא דאס וועט זיין גוט למאן דאמר לאחלופי, דער וואס ער לערנט אז די שאלה איז געווען וועגן אויסטוישן אז מען זאל געבן צו עסן די בהמות די גדישים פון שעורים מ'עט באצאלן מיט די עדשים, היינו דכתיב חד קרא ווייס איך וואס אין פסוק שטייט ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים. ס'ווערט דארט דערמאנט אין שמואל ווערט דערמאנט אז ס'איז געווען עדשים איך זיב חד כ, און אין דברי הימים שטייט ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, ווייל אין אמת'ן איז דאך געוועזן צוויי גדישים, אי פון שעורים און אי פון עדשים. אלא למאן דאמר למקלי, דער וועלכער זאגט אז די שאלה איז געוועזן צי מעג מען דאס פארברענען כדי זיך צו ראטעווען? מאי איבעיא להו להני תרי קראי, וואס דארף מען שטיין אין איין פסוק שטייט עדשים אין איין פסוק שטייט עדשים, שעורים, זאגט די גמרא אמר לך, וועט ער ענטפערן דהוו נמי גדישים דעדשים דישראל, ס'איז אויך געווען גדישים פון ארבעס וואס האט באלאנגט די ישראל, דהוו מיטמרי בהו פלשתים וואס די פלשתים האבן זיך דארטן באהאלטן, איז וואזשע געווען צוויי שאלות, און די ערשטע שאלה איז געוועזן בעדשים וואס איז זייער חשוב, צו מעג מען דאס פארברענען? אז מ'האט שוין פושט געווען ביי די עדשים, האט מען נאכער געפרעגט די שאלה פון שעורים. פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר למקלי, דער וועלכער לערנט אז די שאלה איז געווען צו מ'מעג עס פארברענען צו מ'מעג זיך ראטעווען בממון חבירו, היינו דכתיב, ווייס איך וואס שטייט אין פסוק, ויתייצב בתוך החלקה, ער האט זיך אוועק געשטעלט אין דעם חלק, ויצילה, ער האט עס געראטעוועט, און רש"י זאגט דא בפירוש, ער האט געזאגט מען זאל עס נישט פארברענען, לערנט רש"י אז ס'איז נישט געווען, נישט די שאלה געווען צו מען זאל באצאלן, נאר די שאלה איז געווען צו מען מעג עס פארברענען, פארשטיי איך. אלא למאן דאמר לאחלופי, דער וועלכער לערנט לאחלופי, מאי ויצילה, וואס מיינט מען האט עס געראטעוועט? געראטעוועט פאסט זיך צו זאגן אז מען נעמט פון א שאדן טוט מען ראטעווען, אבער אזוי יא איז דאך די טייטש, האט מען דאך געוואלט באצאלן, זאגט די גמרא, דלא שבק להו לאחלופי, איז כאטש עס שטייט צוויי מאל ויצילה זאגט תוספות שטייט ויצילה ביי די שעורים מיינט מען אז מען האט עס נישט צוגענומען על מנת לשלם, און די עדשים האט מען עס געראטעוועט אז אויב מען האט נישט געגעסן די שעורים האט מען דאך נישט געדארפן צונעמען די עדשים פון דעם מענטש וואס האט אין דעם זוכה געווען, אזוי איז א כלל אין זמן המלחמה ווען איינער איז אין עפעס זוכה באלאנגט עס דאך אלץ אויב דער מלך דארף עס האבן, איז אויב מען זאל געווען מתיר זיין צו עסן די שעורים, מען זאל געווען לאזן, וואלטן דאך געדארפן צונעמען די עדשים פון דעם מענטש וואס האט זוכה געווען, אזוי האט מען ביידע געראטעוועט, אי מ'האט נישט צוגענומען די שעורים, און דער וואס האט זוכה געווען אין די עדשים און דער האט עס געהאט. פרעגט די גמרא. בשלמא הני תרתי, בשלמא, אויב איך לערן למקלי צו פארברענען, פארשטיי איך פארוואס ס'איז געוועזן אי א שאלה אויף עדשים און א שאלה אויף שעורים, ווייל ס'איז געווען צוויי שאלות. די זעלבע זאך איך זאג לאחלופי, פארשטיי איך אויך איצט פארוואס עס ווערט דאס אויך דערמאנט אין דעם פסוק. היינו דכתיב תרי קראי, פארשטיי איך וואס שטייט צוויי פסוקים. אלא למאן דאמר טמון באש קמיבעיא ליה, מאי איבעיא ליה קראי, וואס דארף מיר דאס דער פסוק דערציילן? תוספות איז גורס, תרתי קראי למה לי, וואס דארף איך האבן צוויי פסוקים? ס'גענוג ס'טוט מיר שטיין איין פסוק, וועל איך וויסן אז ס'איז געווען א שאלה מיט א גדיש און דארטן איז געוועזן דברים טמונים.

קראי למה לי, איך דארף אינגאנצן נישט האבן קיין פסוק, פארוואס זעהט אויס אז רש"י לערנט פון פסוק איז דאך גארנישט נישט דא קיין ראיה אז דארט איז געווען א מעשה מיט טמון, וואס דערציילט מיר די פסוקים? זאגט די גמרא אמר לך, כ'וועל דיר ענטפערן, טמון וחדא מהנך קמיבעיא ליה. איינס איז די שאלה פון טמון, און איינס איז די שאלה חדא מהנך, כאטש עס ליגט דאך נישט בפירוש אין פסוק טמון, נאר וויילע איינס מוז איך דאך דרש'ענען אויף א שאלה, דרש'ן איך שוין אויך א שאלה אויף טמון. פרעגט די גמרא, בשלמא למאן דאמר הני תרתי, בשלמא דער וועלכער לערנט אז די שאלה איז געוועזן צו פארברענען די גדישים, זיך צו ראטעווען בממון חברו, אדער די שאלה איז געוועזן צו מעג מען געבן צו עסן די בהמות די שעורים מען זאל באצאלן מיט א ארבעס, היינו דכתיב פארשטיי איך וואס שטייט אין פסוק ולא אבה דוד לשתותם, אין פסוק ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט דוד, אין פסוק שטייט ולא אבה לשתותם. אמר, ער האט געזאגט, כיוון דאיכא איסורא, אין דער זאך איז דאך דא א איסור אין אמת'ן, אסור להציל עצמו בממון חברו, און נאך א זאך, אף על פי שגזילה משלם רשע הוא, נאר דער גאנצער היתר איז נאר פאר אים, ווייל ער איז א מלך, לא ניחא, ער וויל נישט זיין קיין אויסנאם. אלא למאן דאמר טמון באש קמיבעיא ליה, ער זאגט די שאלה געווען ווי דער דין טמון באש, צי די הלכה איז ווי רב יהודה, צי די הלכה איז ווי די רבנן, מכדי גמרא הוא דשלחו ליה, זיי האבן. געשיקט צו אים ווי די הלכה איז, מאי לא אבה דוד לשתותם, וואס איז די טייטש ער האט נישט געוואלט טון, ממה נפשך, איז טמון באש חייב האט ער געדארפן פסק'נען חייב, איז פטור האט ער געדארפן פסק'נען פטור, ענטפערט די גמרא, דלא אמרינהו ער האט זיי נישט געזאגט משמייהו, ער האט עס נישט איבערגעזאגט אין דעם נאמען פון דיע שלשה גיבורים וואס דארט ווערט דערמאנט זייערע נעמען וואס זענען געגאנגען אמר, ער האט געזאגט כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי כל המוסר עצמו למות על דברי תורה. ער טוט איינשטעלן זיין לעבן אין א סכנה, די מהרש"א זאגט כאטש זיי זענען דאך געווען שלוחי מצוה, אבער דא איז א ארט וואו ס'איז שכיח היזקא, און דא שטייט דאך נישט בפירוש אז דוד האט זיי געשיקט, ער האט נאר געזאגט ער האט געוואלט וויסן דעם דין און זיי זענען אליין געגאנגען, איז דעמאלט אין אומרים דבר הלכה משמו, איז די מהרש"א מסביר ווייל דער האומר. דבר בשם אומרו איז דאך מביא גאולה לעולם, אזעלכע וועלכע שטעלן איין די לעבן וואו זיי דארפן נישט זענען נישט ראוי זאלן ברענגען גאולה לעולם. שטייט ווייטער אין פסוק ויסך אותם לשם. ער האט אויסגעגאסן לשם, בשלמא למאן דאמר הני תרתי, די צוויי זאכן, ער האט כאטש מען האט אים גע'פסק'נט אז מען מעג זיך ראטעווען בממון חברו, צי איך טייטש מען האט גע'פסק'נט אז מען מעג עסן די שעורים אויף דעם חשבון באצאלן מיט עדשים, משום דעבד לשם שמים, ווייל ביי אנדערע מענטשן איז דאך עס א איסור, כאטש ער איז א מלך און מען מעג עס טון, אבער ער האט געטון לשם שמים. אלא למאן דאמר דער וועלכער לערנט טמון באש, איז געווען די שאלה מאי ויסך אותם לשם, וואס מיינט די גמ' צו זאגן מיט דעם א דאמרינהו משמא דגמרא, ער האט עס געזאגט אין נאמען פון די חכמים, נישט אין נאמען פון דיע דריי חכמים וואס זענען געגאנגען די דריי גבורים, נאר ער האט עס געזאגט אין נאמען פון די סנהדרין. רש"י.